א גוטן ערב שבת קודש פרשת בהר בחוקותי אין חוץ לארץ, און אין ארץ ישראל גייט בחוקותי אליינס. די וואך בין אונז געגאנגען אמור ווי זיי געגאנגען שוין בהר. כ'האב געוואלט קודם אנהייבן אז איך טוה מורא'דיג שטארק באגריסן דעם בעלזער רב מיט מאנטריאל, ס'איז געווען א הערליכער מעמד, א הערליכער פאר אלע צדדים אפילו פאר די פעדאפילן רבותי, צען טעלעפאן קאלס האט באקומען קאמפלעינס און ס'איז היינט זונטאג אינדערפרי דער רב איז נאך דא מ'קען נאך כאפן אפאר ווי מ'זאגט פלייש פון מאנטריאל ס'איז אזא שאנדע וואס ס'גייט פאר איך וויל ענק זאגן איין זאך כ'האב שוין געזאגט ביי מיר איז בעלז גארנישט מיט נישט ס'איז אן ארגענעזעישן וואס דער פעטער גראבער חזר רב האט געפרעגט ער נאכן מ'האט א פול ווען כ'האב אים געזאגט איז וואס גייט פאר אין תל אביב נאכדעם האט ער שוין געזען וואסער א פול האט עניוועי ס'איז נישט וויכטיג. כ'האב דאך געווארנט דעם עולם, דער אייבערשטער זאגט פאר משה רבינו, גיי ווארן דעם עולם אז זאלן זיך נישט שטופן, ווייל אז מען וועט זיך שטופן וועט מען חלילה געהארגעט ווערן, זאגט משה רבינו, רבונו של עולם איך האב זיי דאך געווארנט, דאס הייסט משה רבינו האט פארשטאנען אז דו ווארנסט יענעם וועט ער וואטשן וואס ער טוט, בפרט נאך מען רעדט פון הרג'נען, מ'וועט ווערן געהארגעט ביים בארג, דא איז נישט דא גארנישט קיין שום זאך, בעלז, ס'וואקסט. קאוויד ווייסט בעלז צו גוט אין דער ערד. די סדר איז, ס'האט אמאל א בדחן געזאגט אזוי, אויף דריי זאכן איז ער נישט מקפיד ביים אויפן וועג ווען ער פארט, איינס איז בת עכו"ם, און איינס איז פת עכו"ם, און איינס איז חלב עכו"ם. ווען א מענטש קומט אויף אן אנדערע וועג ווי ער איז צוגעוואוינט און מ'קען אים נישט, מיינט ער אז ס'הותרה הרצועה. ס'שטייט אז די וואס זענען געגאנגען אין מלחמה ביי מלחמת מצוה, איש הירא ורך הלבב מעבירה שבידו, זאגט די גמרא, אפילו ער האט אויסגערעדט צישן של ראש און צישן של יד, איז עבירה היא בידו וחוזר הוא מעורכי המלחמה. שטעל דיר פאר וואסער א צדיקים דאס איז געווען. קומט ער אינמיטן שלאגן זיך, די לעבן איז אים איינגעשטעלט יעדע מינוט. און ער האט געזען דארטן א שיינע שיקסע, זי קען שוין האבן געהאט אפילו קינדער, זי האט א מאן, זי האט א בויפרענד, און וחשקת בה, כאפט ער א פארגליסט אין איר, איי דו האסט דאך א ווייב אינדערהיים, וואס פעלט דיר דאס אויס, ס'איז די זעלבע ביי דיין ווייב ווי ביי די שיקסע, דזשאסט ביקאוז שי איז א דיפרענט פיס ענד יו דידנט סי האר טיל נאו, וואס ביסטו משוגע געווארן? עניוועי, ער פאלט אראפ פון זיין מדריגה, וחשקת בה, פארגליסט, ברענגט זי אריין צו זיך אין שטוב, און ער גייט אריין, זי גייט אריין, זי גייט ארויס, ער שפאטעט זיך אן און ער, דער אייבערשטער געבט אים א טשענס, וועיק אפ, ס'איז גארנישט אנדערש ווי דיין ווייב, טריי דיין ווייב היינט ביינאכט וועסטו זען ס'איז די זעלבע פיטשערס, וואט אר יו דואינג? דו רעדסט דא פון אידן וואס האבן נישט געהאט קיין עבירה אפילו איז סח בין תפילה של ראש לתפילה של יד, נו שוין, האט איינער אמאל מסביר געווען האט ער געזאגט אזוי, איך האב אים געפרעגט, האט אים געכאפט דא חזקל שמעונ'ס ס'איז א משפחה, ער איז איר נאכגעלאפן, בקיצור. מען האט אים געכאפט ווען ער איז אריין געקומען און מען האט אים געקארנערט און מען האט אים געוואלט הרג'נען, האב איך אים געפרעגט, איך פארשטיי נישט, איך קען דיין ווייב, זי'ז אזא ביוטי, א שיין ווייבל, זאג איך אים, און איך קען דעם וועם דו ביסט נאכגעלאפן, זי איז א גראבע פאס, זיין אייש איז איר פאס טויער, זי איז הויעך ווי א טויער און זי גראב ווי א פאס, דאס האסטו געטוישט פאר דיין ווייב? זאגט ער, ניין, איך בין נישט געלאפן, געלאפן איז דער פאץ, און צום פאץ קענסטו נישט רעדן קיין שכל, ווייל ער פארשטייט. נישט. דאס דארף מען וויסן. קומט יעצט זומער ס'עט זיין אזויפיל פראבלעמס איז למעשה ס'קומען מענטשן פון אויסלאנד זיי קומען פון ארץ ישראל יעדער מענטש מאכט א חשבון אז קיינער קען אים נישט דא כ'האב ענק פארציילט פאר די בעלזער איז געקומען האט מיר איינער אריינגעשריבן אן אימעיל ס'קומט איינער פון זיינע נאנטסטע מענטשן ער איז א מען אוו פאוער ער האט מיך אין די ישיבה מאלעסטעט פינף יאר רציפים געשטופט אין תחת צוגעבינדן מיך רחמנא ליצלן.

דו ווייסט נישט ווער דער איד איז? און אויסער דעם, איך וויל ס'איז געקומען מיט מיט דעם רשע מרושע דעם גראבן חזיר וואס ער קען פרעגן צו נאכאמאל א פול, ווייל נאך דעמאלטס דארף מען פראטעקטן קינדער, איז דער גראבער חזיר וואס ער פראטעקט זיינע שקצים, ער וועט נישט לאזן זאלסט איינזעצן, וואס העסטו דעמאלטס טון? די עבודה זרה צו מאכן א רעבן און מאכן אים פאר גאט, דאס איז געווען די גרעסטע פראבלעם, ווייל כל זמן די רעבעס זענען געווען ערליך האסט עפעס געהאט דערפון. היינט אז זענען נישט קיין ערליכע האסטו דאך גארנישט דערפון. יעדע רבי, קוק אן לעיזער בערלאנד, ער האט געהאט צוויי טויזנט מענטשן ל"ג בעומר, כאטשיג דער רב הראשי האט געזאגט ס'איז די מדינות און ער לאזט אים נישט צינדן, ער האט געהאט באלד אזויפיל אן עולם וויפיל דער באיאנער רבי, ער האט געצינדן, אה אין די תורה שטייט אז מ'טאר נישט וואוינען מיט אן אשת איש, ווער קוקט דען היינט אויף דעם? ס'איז א גרויסער חרבן. יעצט די בעלזער איז אויך געקומען דא מיט פרישע פלייש און זיי קענען נישט דעם עולם און דער עולם קען נישט זיי ס'איז די בעסטע צייט מען כאפט א קינדל אין א מקווה יו פלאג אים אין די ביהיינד יו פוט יור פינעס אין היז רעקטעם שוין פיין נאכדעם האב איך געהאט עטליכע קאמפלעינטס אין די טוילעטס עטס געדענקט דער בעלזער וואס האט פון פופטינט עוועניו אראפגעשלעפט א באבעווער אייניקל מיט נאך צוויי אייניקלעך? עטס קענטס די פאך גוט, עטס האט עס נאך מיטגעברענגט פונעם שווארצן לייביש, סאו וואט א שעים דיס איז, אבער די שעים איז נישט אזוי ווייט אז יענער האט א פינעס, אוודאי ער איז אין דער פרעמד, האט ער דריי זאכן וואס זענען מחטיא, דאס פת בסלו און כו' אבער דאס איז נישט די פראבלעם מיט זיי, כ'האב ענק געווארנט, און אז האסט געוואלט גיין צו דעם גראבן חזר צום טיש און צווישן די הכנסת ספר תורה האסטו געדארפט האבן דיינע קינדער סייד ביי סייד נעקסט טו יו, און ער האט דאס קינד האט געזאגט טאטי איך דארף. פיפי, אוי מען טאר נישט זאגן דאס א מיעס ווארט, איך דארף דוקי גדולים, האסט געדארפט איבערלאזן דעם גרויסן גדולים דעם רעבן און גיין צו מיט דיין קינדער צו מאכן קליינע גדולים, דאס זאגט רש"י להזהיר גדולים על הקטנים, זאלסט דעם גראבן בער איבערלאזן דעם גרויסן גדולים על הקטנים ווייל דו דארפסט וואטשן דיינע קליינע קינדער, אויסער אז די רבי איז ביי דיר חשובער, זאג, די רבי האט דיר שוין אמאל געגעבן א דאלער? האסטו שוין אמאל פארדינט געלט אויפן רעבן? וואס בולשיט עטס ארום? ווי האט עטס געקענט איבערלאזן קינדער? כ'האב צען קאמפלעינס, ס'איז אלעס פארשריבן, און ס'איז אן אומגליק ווען איינס איז נאר אמת. איך ווייס אז ס'איז אמת ווייל היינט גייט נישט אזוי אז מ'קאלט מיך אפ, איך ווייס פון וועם איך נעם די אינפארמעישן, איך פרעג יענעם אויס, איינער גיבט מיך א קאל אן און ער ג וועגן אן אנדערע זאך אויכעט, ער וויל איך זאל רעדן פון דעם און דעם, האב איך געקוקט איך מאך זירא, ווער ס'האט עס אריינגעשיקט האט נישט קיין נאמבער, זאג איך אים ער זאל הארס וויט נאו נעים גיין דר'ערד. כ'מיין וואס ווילסטו פון מיר? קען זיין ער וויל נישט אז מ'זאל רעדן וועגן בעלז, האט ער אן אנדערן סיסטעם, וועט מען ברענגען אנדערע פאלשע נייעס, וויל ענק זאגן רבותי, עטס גרייבט זיך אין די טויזענטער מעשות פון די רעבעס וואס ניינטי ניין פערסענט איז געווען אלטע אידן וואס האבן נישט געהאט וואס צו טוהן, זיי האבן גע'חלומ'ט און זיך געקראצט אין די מקווה דעם פיפיק, איך געדענק עס נאך, פלעגט זיך קראצן דעם פיפיק און רעדן חסידות. כ'וויל אבער פרעגן יעצט א שאלה, אויב יענע זאכן זענען דא א וועיסט אוו טיים, וואס דערציילט מען עס? די וועלט הצדיקים זאגן אז ס'וואלט געקענט זיין אמת, רבותי מיין מישן וואלט אויך געקענט זיין אמת, דר'ערד ליגערס געווען ארויסגעגעבן א חרם אויף מיר קיינער זאל עס נישט הערן, דערווייל קריג איך טעלעפאן קאלס מען הערט עס אין אלע זייטן מזרח מזרח מערב מערב דרום דרום צפון צפון. סאו יעדער הערט אויס, און זיי האבן מיך אפגעקאלט און באדאנקט אז זיי האבן זיך נאכגעפרעגט אז קענעביס איז טאקע מותר לכתחילה, און למעשה האט מען נישט אפגעהיטן די קינדער, וואס האסטו ביסט געווען ביים רעבן, הויכע זאך, ביסט געפלויגן אין הימל, דו זיצט מיטן קאפ אין דר'ערד, האסט באגראבן דיין קינד פארן רעבן, דער רעבע וואלט נישט באגראבן זיינע קינדער פאר דיר, זיינע אייניקלעך זיכער נישט, סאו וואט איז רילי גאוינג אן? כ'האב דאך שוין געווארנט, זאגט משה רבינו פארן אייבערשטן, וואס דארף איך זיי נאכאמאל ווארנען, כ'האב דאך שוין געווארנט, יא, אבער די מענטשן זענען געווען הארד נאקלד העדס, זענען געווען אן עם קשי עורף. סאו זעמער גליקליך אז בעלזער רב איז געקומען און ער איז שוין אהיים געפארן, צו ער גייט אהיים פארן, האסט באגראבן דא אפאר קינדער, כ'האב געהאט צען קאלס אז ס'איז געווען. פון איין עקסטערע מענטש, אז מ'האט דעם האט מען געפלאגט אין א טוילעט, און דעם האט מען געפלאגט אין א מקווה, און דעם האט מען געפלאגט אהיימגייענדיג ביינאכט פרייטאג צונאכטס דורך פרעמדע מענטשן, האט יענער געזאגט פיר מיך דארט אהין און אהין, און ער האט זיך אפגעשטעלט, מען שעמט זיך היינט נישט אינמיטן די גאס אריינצושטופן די פיס צווישן א קינד, זיין פיס צווישן דעם קינד'ס פיס. עניוועי, איך קען ענק נאר לערנען רייט פראם ראנג, אז עטס ווילן נישט טון גארנישט, איך קען נישט פארן איבעראל ווי א רעבע קומט, און איך זאל שטיין דארטן און וואטשן יעדן, און דאס וואס איך עקספלעין יעדן, יעדער פרעגט וואס ביסטו נישט ביים פראטעסט היינט געווען א פראטעסט, די תירוץ איז איך בין געווען אינדרויסן איך האב געזען אויף די פיקטשער קיין איין מענטש וואס ער האט דארטן קינדער, קומען פרעמדע מענטשן זיך אננעמען, זאגט די גמרא אזוי, ס'דא א דין אז מען דארף יענעם העלפן פריקה טעינה, אבער ס'שטייט עמו, מיט אים, טאמער זאגט ער אבער הואיל ועליך מצוה ס'איז אויף דיר די מצוה זאלסטו גיין אפלאדענען און אנלאדענען, זאגט מען אים ניין, נא נא נאר אז דו ביסט דארט. דאס זעלבע אויך, איך זע דער עולם האט נאך א לאנג וועי טו גאו, ס'איז אויף די רייט טרעק, איך בין צופרידן, אבער דער עולם סטיל העז א ווערי לאנג וועי טו גאו, ווייל ביי ענק איז נאך וויכטיגער ענקערע קינדער, אז זיי זאלן האבן וואו צו לערנען, איי די סקול איז נישט גוט פאר אים, הו קעירס, און ביז מ'וועט עס נישט אינגאנצן איבערארבעטן, וויטש טעיקס סאם טיים, ווייל אמאל, איז געווען משכב זכר ביי אונז א מצות עשה דאורייתא אזוי ווי די כזית מצה, די אלע עבירות איז געווען ממש א מצות עשה דאורייתא. און היינט בין איך געגאנגען, כ'האב געמאכט דערפון אן איסור. נו, ס'איז שווער פארן עולם אין איין מינוט עס אנצונעמען, איך פארשטיי דעם עולם, איך האב נישט קיין פראבלעם, נאר איינס אז זאלט עטס געדענקען, נאובאדי איז גאנא דא די דוירטי ווארק, טאמער איינער טרעט אין דיין טאכטער, וועסטו מיט דיין ווייב אדער דו אן דיין ווייב אדער דיין ווייב אן דיר אדער ביידע, מוזן גיין מיט איר אין שפיטאל. מ'וועט אים מוזן אויסקלינען, און אזוי ווייטער. טאמער דו וועסט דאס נישט טון, וועלן דיינע קינדער אונטערגיין. דאס זאלסטו טרייען צו געדענקען. און אויב דו קענסט דאס נישט, שנייד אפ דעם פיפיק, מאך נישט קיין קינדער. דעטס אלל. איטס אידער יו קען פראטעקט יור טשילדרען אר דאונט ברינג דעם אינטו די ווארלד. עניוועי, איך האב געוואלט יעצט רעדן נאך אפאר וויכטיגע זאכן. כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט. כ'האב אלץ געוואוסט דער אייבערשטער האט ליב רבנים און ערליכע אידן. כ'האב קיינמאל נישט געוואוסט אז דאס וואס ס'שטייט אז איינער איז מחלל שבת קומט זיך אים מיתה. דאס איז געזאגט געווארן אויף רבנים אויך. און איינער קאלט מיך אפ אז דער דושינסקי, דער כץ, דער האלט אויפן טויטן בעט. זאג איך, נו ס'שטייט דאך אזוי, אז איינער מחלל שבת קומט אים מיתה. איך האב דאך אמאל געקאלט, מען האט געבויט זיין באנגעלאוס האט מען געבויט אום שבת, דאס טאר מען נישט, ס'מחובר לקרקע יעדער זעט ס'איז א איד, ער האט נישט געקערט. סאו וואס זאל דער אייבערשטער יעצט קערן פאר אים? זאגט מיר איינער ניין ווייל ער האט דיך מבזה געווען, נאנאנאנאנא פאר מיך מבזה זיין, עס גייט נישט אזוי סתם אזוי, ער האט געשטארבן אפאר יאר פריערער, נאנאנאנאנא ער האט מחלל שבת געווען, דער שייגעץ וועט באצאלן די פרייז, און דער צווייטער שייגעץ איז דער קאטשקעווער רב, נעבעך געווען א קראנק יונגל, נעבעך געווען אין משוגעים הויז ווען ער געווען א בחור. אלס א רב'ס א קינד אט איז אלע משוגעת איז געווען אקעי. אזוי ווי ר' מאטעלע'ס זון מענדל דער פון גיבערס, אלע משוגעת איז געווען אקעי ווייל דאך א רב'ס א רבי, דאך היינט שוין רבי אליין. יא, קאטשקעווער רב, ער האלט אויך אויף מהר א זאל ער אויך פייגערן, וויסן אז זיי האבן געטשעפעט מיט די קינדער, מיט די האקעלסטע זאך וואס כלל ישראל האט, און מיט די האקעלסטע זאך וואס דער אייבערשטער האט, תינוקות של בית רב, אונז ווינטשן מיר אים א גוטע פטירה און א גוטע פגירה, ענד דעטס איט. נאכדעם איך וואלט זאגן פארן עולם א אינטערעסאנטע זאך וואס איז געשען, א מענטש קאלט מיך אפ, א רב פרייטאג נאכמיטאג פרשת אמור און שרייעט זיך אויס דו שייגעץ דו רשע, איך האב געוואוסט אז די רבנים זענען זיך נישט טועה אז זיי האבן דיך געלייגט אין חרם, דא שטייט אזוי אז אלקים נצב בעדת קל, פרעג איך וואס איז יעצט געשען, זאגט ער ער האט א מקווה, ער האט א שול א מקווה, געווען היינט אין מקווה און דער עולם האט אנגעהויבן צו רעדן נחום ראזענבערג נחום ראזענבערג מיט די מיידלעך ער האט געהאט צו טוהן מיט די מיידלעך אין אין אילעסאר רבי'ן, איך רוף עס שוין יעצט אילעסאר רבי'ן. נחום קליינס מוסד, ער געהערט נחום ראזנבערג און נחום און נחום, זאג איך דעם איד, כ'פארשטיי באמת נישט וואס דו ווילסט, איך האב מיט די מיידלעך גארנישט געהאט קיין שייכות, איך קען זיי נישט, איך בין איינמאל דורכגעפארן ווייל כ'האב געוואלט זען צו דער עולם גייט פראטעסטירן, צו דער עולם וועט אויפהערן צו שיקן די קינדער, האב איך געזען אלע באסעס זענען דארטן, דערס נאו פראבלעם, איז למעשה איך קען אינגאנצן נישט דעם מוסד, איך קען גארנישט וועגן דעם מוסד, זאגט ער ס'איז שקר, זיי האבן געזאגט נחום ראזנבערג האט געהאט צו טון מיט די מיידלעך. פון בית שרה, זאג איך אים הערט אויס טוטס מיר א טובה, קודם כל ווי אזוי האט איר דאס געמעגט הערן? ווי אזוי מעג מען רעדן אין די מקווה? ווי האט איר געמעגט רעדן מיט מענטשן איז דאך א רב, קודם ווי גייט איר אינאיינעם מיטן עולם, עס איז נישט דא גענוג קיין פלאץ, פיין אקעי, יעצט זאל איך פארשטיין, און ווי אזוי האט איר געמעגט רעדן אין א מקווה? יעדער קראצט זיך און קוקט אויף יענעמ'ס פיפיק אויף יענעמ'ס ערווה, און ער איז ביזי מיט נחום ראזנבערג האט צו טון מיט די מיידלעך, ווי אזוי האט איר דאס געמעגט אויסהערן? זאגט ער אקעי, כ'האב געטון אן עוולה, אבער לויט ווי זיי געבן איבער האט איר געטשעפעט די מיידלעך אין בית שרה ביין, אין בית שרה, בית חיה שרה, איך ווייס ווער ס'איז נחום קליינס מוסד, זאג איך אים ר' איד האט נישט גוט פארשטאנען, זיי האבן געזאגט מסתמא אז נחום ראזענבערג האט געהאט אויפן האטליין די פרשה, נישט אז איך האב זיי געטשעפעט, טוב זאגט ער ער העט מיך צוריקקאלן, קאלט אפ דארטן די מענטשן וואס זענען געווען אין מקווה, ס'הייסט ער קען זיי נישט נאר אויפן פנים אין שול ווען זיי זענען עולה שישי צו שביעי, ער קען דעם פיפיק זייער אויכעט די ערווה. געווען א מעשה מיטן בעלזער רב, ער האט עס אנגעטראגן איינעם א שידוך, האט יענער געזאגט פארן בעלזער רב איך גלייב נישט אז יענע משפחה וועט וועלן, פרעגט ער פארוואס נישט, זאגט ער ווייל דער איד האט אן אויסשלאג אויפן בויך, האט אזא צרעת, פרעגט אים בעלזער רב פון וואנעט ווייסט איר דאס, זאגט ער וואס הייסט איך גיי מיט אים אין מקווה יעדן טאג און איך זעה אים, האט בעלזער רב געמאכט. קולי קולות, דו קוקסט אויף א איד אין די מקווה נאקעטערהייט? פוי! עניוועי, קיצור, קאלט מיך צוריק דער רב א שעה שפעטער ער זאגט אנטשולדיגט, כ'האב טאקע געפרעגט דעם עולם און זיי האבן געזאגט אז ניין, נישט איר האט געטשעפעט די מיידלעך, נחום ראזענבערג האט געזאגט אז נחום קליין האט געטשעפעט די מיידלעך. אה, דאס איז שוין אביסל אנדערע ווערטער, שוין גאנץ אנדערע ווערטער. זאג איך, און דאס נאך אלץ אלקים נצב בעדת קל? יא, ווייל דוד המלך זאגט אזוי, אין תהלים. אבער צו זיי זענען אן עדת קל? ניין זיי זענען רשעים ארורים ימח שמם וזכרם דעטס אלל דעי אר, נאר צאם געלאזענע פערד צעלאזענע פערד, צאם געלאפן פון אלע די שמוץ פון יעדן שטאט און מען האט זיך דא צאם גענומען אויפן רעבן און דאס איז גאנץ סאקמער קק. יעצט איז אזוי, עס האט מיר איינער פארציילט אז אין קראטשינער מוסד איז געווען א מלמד, און דער מלמד, מ'האט קיינמאל נישט געהערט אויף אים אז ער איז א חזיר א פעדעפיל, מ'האט שוין אמאל מסביר געווען, ווען דער אייבערשטער וואלט באשאפן די פעדעפילען מיט א לאנגע נאז, און נארמאלע מענטשן מיט א געהעריגע נאז, וואלט מען זיך דאך גראד דערקענט, האט דער אייבערשטער געמאכט אז אלע זעען אויס גלייך, איז ער געווען א מלמד אין קראקראקראקראקאטשאטשין. שוין. ויהי היום איז ער וואוינט אביסל אין די אוטסקורטס פון בארא פארק איז ער געגאנגען דארטן אין עפעס א מקווה און ער האט זיך געטראפן מיט א קינד אליין אין די מקווה און זעט אז קיינער איז נישט דארט געווען איז ער געגאנגען און ער האט אים געטאטשט. פונקטליך וואס ער האט געטון איז שוין אירעלעווענט. עניוועי, דאס אינגל איז געגאנגען קאמפלעינען און סאמהאו איז עס אנגעקומען אז דאס איז דער מלמד פון קרעטשניף. איז דא היינט איז דאך שוין יעדער ווי מ'זאגט טרייט איך צו צו העלפן. ס'העלפט אזויפיל אז קיינער וויל נישט זיין עקספאוזד, אבער שטילערהייט טרייט דאך יעדער צו צו העלפן. איז למעשה האט מען אים אריינגערופן אין קרעטשניף אין אפיס, און דארט איז געזעסן דער. דער קרעטשניפער רב, און ר' שיע רובין, דער ליידיגייער, דער שטריק וואס האט נישט געהאט וואס צו טון נאר אונטערצושרייבן אויף מיר אז איך בין אין חרם און אזוי זוך איך שוין א שול אזויפיל יארן. און מען האט אים געשטופט צו די וואנט, האט ער מודה געווען, יא, ער האט געגעסן א פיגע בלא זמנו, ער האט עס געטון. שוין, מיין עץ הדעת, ער האט געטון טון וואס מען האט נישט געטארט. האט מען אים געזאגט אזוי, פון דא אין אפיס קענסטו מער נישט אריין גיין אין דיין קלאס, דו ביסט פערטיג. נאר איין זאך ווארן מיר דיך, אז טאמער וועסטו זיין אין חינוך אין עני ישיבה תלמוד תורה אין מיידל סקול ווי ס'זאל נאר נישט זיין, זאלסטו געדענקען, אונז קומען ארויס מיט די מעשה און דו וועסט גיין אין דזשעיל. דער וואס האט דערציילט די מעשה האט געזאגט אז דאס איז אלעס צו פארדאנקען נחום ראזענבערג'ס האטליין, ווען נישט זיין האטליין וואלט אלעס געשטארבן, אזוי לעבט אלעס. האב איך געוואלט זאגן, איך בין מפרסם די מעשה ווייל הגם מ'האט צוגעזאגט דעם מענטש אז מ'וועט נישט פארציילן די גאנצע מעשה און מ'וועט עס האלטן פאר א סוד, איך האלט אזדערמיט איז שלעכט געהאנדלט, איך האלט אז אזא מענטש נישט נאר ער טאר נישט זיין אין חינוך, נאר יעדער דארף וויסן פון אים. און מען דארף וויסן אז מען דארף זיך פארהיטן. אויב דער קרעטשניפער האלט אנדערש, דעטס היז פראבלעם. יעצט וועט עטץ געוואויר ווערן ווער ס'איז דער מלמד וואס מ'האט אים אוועקגעשיקט אינמיטן זמן, ס'קען זיין די וואך, קען זיין אפאר וואכן צוריק, ס'איז נישט קיין חילוק, טריי עטץ געוואויר צו ווערן, און אז עטץ וועטס האבן פונקטליך און עטץ וועטס וויסן פונקטליך ווער דאס איז, זאלט עטץ וויסן מיט וועמען מען האנדלט. נאכדעם וואלט איך געוואלט זאגן פארן דיין פונעם קרעטשניפער, ער האט דאך מיך געלייגט אין חרם, דו משוגענער הונט דו, וואס האסטו געוואלט פון מיר? ס'אנבעליוועבל וואס דא גייט פאר. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. סא דיין קאלט מיך אפ. אז איך קען אים ברענגען נאך צוויי דיינים וואס זיי ציען צוריק, דער וואס זיי האבן אונטערגעשריבן גייט ער אויך צוריקציען, זאג איך אים דו פערד, איך האב דיר נישט געברענגט די רבנים צו אסר'ן, און אז דו האסט עס געטון גיי דו זוך די רבנים, כ'ווייס וואס זיי ווילן יעצט, יעצט זיי זאגן אזוי פאר פופציג אלפים מ'וועט געבן א דאס, וועט מען צוריקציען, איך ברויך נישט, ס'זאל בלייבן אזוי, און עטץ זאלטס אלע אויסגעריסן ווערן, ווייל עטץ האטס געשטערט דעם חינוך אסאך יארן, איך האב געוואלט עס נעמען אין די הענט אריין האט עטס מיך געשטערט. יעצט וויל איך אביסל רעדן, איך זעה אז רעדן העלפט, הגם ס'איז געווען צען וואס איז אנגעקומען צו מיר, צען רעיפס וואס איז געווען יעצט ווען דער בעלזער רב איז געווען אין מאנטריאל, אבער איך זעה דאך אז ס'העלפט, פארוואס? ווייל קודם כל מ'האט מיר געקאלט, מ'האט מיר פארציילט, אמאל פלעגט מען דאך מאכן א שווייג, און נאכדעם אויב ס'איז געווען צען איז מסתם געווען פערציג, נאר וואס נישט יעדער קאלט נחום ראזענבערג, און ס'איז נאך דא וואס זיי שעמען זיך און זיי באהאלטן עס נאך, און יעצט קומט שביעות, און אזוי ווי ס'קומט שביעות דארף מען וויסן שביעות איז די. בעסטע יום טוב פאר פעדאפיילס, נישט דא בעסער פון דעם. פארוואס? קודם כל, עס איז נישט דא קיין חדר, עס איז נישט דא קיין ישיבה, עס איז דאך פרי פאר אלל, אלעס איז דאך מעגליך. און נאכדעם איז אזוי, לאמיר גיין צו שא, מען זיצט א האלבן טאג ערב שביעות און מען ווייקט זיך אין די מקווה. אררייט, דאס איז שוין ברוך השם געווארן אסאך בעסער, ווייל ווען איינער ווייקט זיך היינט אין א מקווה שרייען אפילו די קינדער חזיר גיי ארויס, מען האט שוין אויסגעלערנט. און נאכדעם. איז אזוי, מ'איז אויף א גאנצע נאכט שביעות, און עטס ווייסט זיך אליינס וואס דאס אויף זיין מיינט, וואס דאס מיינט אז די טאטע האט נישט קיין השגחה אויף די יונגלעך, און די פרויען האבן נישט קיין השגחה אויף די מיידלעך, מ'ווייסט נישט ווי זיי דרייען זיך, ווען זיי דרייען זיך. ס'דא דא לעצטנס, לעבן ווילימסבורג, איז דא דא דארט ווי מ'גייט ארויס אויפן ים, דארטן דרייען זיך יונגלעך און מיידלעך א גאנצע נאכט, פרט נאך ס'א יום טוב מ'גייט אנגעטון ביוטיפול, און יעדער דארף וויסן ווי די קינדער זענען מ'זאל האבן א השגחה. כ'האב היינט געטראפן איינעם, זאגט ער מיר, דו ווייסט איך פאלג דיך, איין קינד זאגט איך דארף פיפי גיי איך פיפי מיט אים, און די צווייטע זאגט ער דארף פיפי גיי איך מיט אים, און אזוי גיי איך מיט יעדן קינד, פרעג איך אים ווען דאווענסטו, נישט וואס ס'איז א פראבלעם, אז דו דאווענסט נישט איז אויך נישט געפערליך, אבי דו ביסט ביזי מיט די קינדער, זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת. דאווענען דאווען איך ווען איך קום אהיים, ענדיג איך צו אלעס וואס איך האב נישט געדאווענט, פרעג איך אים וואס איז מיט קריאת התורה, זאגט ער האסטו דען אונז נישט געלערנט אז עוסק במצוה פטור מן המצוה, זאג איך האב נאר געוואלט וויסן צו עטס זענטס תופס וואס איך זאג, ווייל מיט יארן צוריק ווען ס'וואלט געווען די פרומע בהמה דער דיין פרידמאן מיט די פיליפס'לעך מיט די אלע שקצים, ווען דו זאגסט אזאלעכע זאכן וואלט מען דיך געלייגט אין חרם, מיך קענט עטס שוין נישט לייגן אין חרם ווייל איך בין שוין דארט ברוך השם, איך האב תופס מקום געווען דארט.

אין חרם איך נעם עס יעצט אראפ ווייל ס'כל מעשיו איז געווען לשם שמים, אבער גראדע ער האט זיך אויסגעלאכט איז אים נישט אינטערעסאנט געווען רב זאנענפעלד די עדה חרדית וואנע הי קודענט קעיר לעס, ער האט געהאלטן אז מען דארף קויפן לאנד און מען דארף ווערן פארמערס און מען זאל זיך נישט פארלאזן פון חוץ לארץ די געלט, און ער האט געזאגט פאר די כולל אינגעלייט אז זענטס ליידיגייערס. יור וועיסטינג יור לייף ווארטנדיג אויפן טשעק פון אמעריקע בילד יור סעלף אפ און מ'האט אים געלייגט אין חרם סאו ביג דיעל איז ער געווען אין חרם און ווען ער שטארבט אין חרם וואס וואלט דען געווען ער איז געשטארבן אין חרם אבער ווען מ'באגראבט אים נישט וואלט מען באגראבן אין צפת דארטן ווי איך בין דאס איז ווי ווי אונז לאך מיר פון די רבנים אויסער דעם וואס אז מ'לייגט יענעם אין חרם דארף מען יענעם אראפרופן און מ'דארף אים זאגן און מען דארף אים אפילו זאגן וואס דאס מיינט פאר אים, וואט קיינדא פרייס איטס גאנע קאסט אים, און נאכדעם קען מען אים לייגן אין חרם, אבער סתם האסט געכאפט א מענטש האסט אים געלייגט אין חרם האסט אים אפילו נישט מודיע געווען, עס איז נישט קיין חרם, ווייסט וואס דאס איז? בעיסיקלי זיין בלוט איז מותר געווארן אז מען זאל מיך קענען הארגענען און דאס וואס זיי האבן געוואלט טוהן, נאר איך האב קוים נאך געהאט סייעתא דשמיא מען האט מיך נישט געהארגעט און נאכדעם איי אלסא פוט מיי פוט דאון. וואס איך וואלט ווען געטון וויל איך נישט זאגן און איי דאנט וואנט טו טרעטן עניבאדי, באט ס'וואלט געווען ממש א דיזעסטער, יו וואודנט האוו גאטן אף די הוק. איי וואס נאט רעדי טו טאלערעיט טשיילד אביוז, און עטס וועטס מיר איינטיילן מ'טוט עס נישט. דעטס איט. סאו דאס וויל איך ענק זאגן אז עטס האטס אנגעהויבן מיט די ראנג גיי, די גיי איז נאט עפרעיד אוו עני אוו דיס גארבידזש וואס מ'האט ענק געלערנט דא.

און איך זאג עס וועגן דעם ווייל איך האלט אז א שיינעם טאג גייען די מענטשן וואס זענען געווארן פגועים גייען אפ'הרג'ענען די אלע וואס האבן זיי פוגע געווען. יא, איטס גאנע העפען. ס'האלט נישט ווייט ווייל איך באקום פון זיי די טעלעפאנס. יעצט נאכאמאל, איך רייץ זיי נישט אן, באט איף דעי פיל קאמפארטעבל דואינג איט, דערס נאובאדי טו סטאפ דעם. ס'האט ענק איינגערעדט עטס נעמען א פעדער און עטס וועט ארויסגעבן אן אונטערשריפט. ווער רעכנט זיך מיט ענק? דער איציק גליק קען שוין נישט פישן אפילו. ער איז שוין אפגעקוימלט אויף אייביג. און ער זיצט נאך דארט און פירט אלע אונזערע הכשרים. סאו עניוועי, מענטשן וואס זיי האבן א שיטה און פאליסי אין לעבן האבן קיינמאל נישט קיין מורא געהאט פאר די חרמות, און אדרבה די קנאים האבן זיך געבויגן, ווייל די קנאים ווייסן אז זיי זענען געווען פעיק פאוני פראוד, זייער גאנצע עקזיסטענס אין ארץ ישראל איז געווען אז מ'וועט שעלטן די ציונים און אונגארישע אידן וועלן שיקן געלט, ווייל אין אונגארן איז געווען אפאר גרויסע קנאים. די מונקאטשער רב, אנדערע רבנים, דעטס אלל, איט דאזענט מין עניטינג וואס זיי פארקויפן אונז, זיי האבן אונז פארקויפט דא אויכעט, מען מעג מאכן משכב זכור, מען דארף האבן דרך ארץ פאר רבנים, ש. יעצט וועלן מיר גיין ווייטער, סאו בקיצור, אונז האמיר דא א פראבלעם, א סיריעס פראבלעם אז ס'קומט יעצט אזא יום טוב און יעדער דארף אנהייבן צו וואטשן די קינדער, אין גער איז מען נישט אויף א גאנצע נאכט, איך זאג יעדן איינעם, אדאפט די גער פאליסי. ס'איז מורא'דיג וויכטיג זאלסט נישט אויפזיין א גאנצע נאכט, אז וועסט אויפזיין ביינאכט וועסטו נישט קענען דאווענען אויף א טאג געהעריג, גיי לייג דיך שלאפן דו מיט דיין ווייב מיט די קינדער, און אז דו ווילסט קענסטו מקיים זיין מצוות עונה אויכעט. איי אין שולחן ערוך שטייט אז נישט ווייל ס'איז אל תגשו אל אשה די גאנצע זאך, דאס איז געזאגט געווארן ווען דו ביסט אן ערליכע אפגעהיטענע מענטש, טאמער האסטו הרהורים רעים, דאס אלעס נישט געזאגט געווארן אזוי זאגט קלאר די משנה ברורה אין הלכות ראש השנה קלאר ווער אן ערליכע איד נישט וועסט דיך גיין דארטן אויסרייבן אונטער די דאכענע צו זיצן אין מקווה און דיך ווייקן צוויי שעה און קוקן יעדנס ערוה און נאכדעם וועסטו זאגן איך האב נישט אנגערירט מיין ווייב ווייל אל תגשו אל אשה עניוועי לעב א נארמאל לעבן און נעם מיט דיינע קינדער אין שול מיט דיר אפילו דו קומסט אן צו ברכו דעטס נאט יור פראבלעם קינדער זאלן זיין לעבן דיר לעצטנס איז דא אסאך מענטשן וואס זיי קומען דאווענען אין אוהב שלום דארט ווי איך דאווען. טאמער קומט ער אליין זאג איך אים גארנישט, טאמער ברענגט ער מיט א קינד זאג איך אים רב איד, ס'איז דא אסאך מענטשן וואס זענען פון א משוגעים הויז דאס איז דעם חיים מוישע'ס משוגעים הויז אראונד די קארנער, איז טאמער קומסטו דא אהער מיט א קינד און איין משוגענער וועט כאפן דיין קינד אין טוילעט און ער וועט אים רעיפן יו נאט גאנע סי די ענד אוו די דיס די קענסט אים אפילו נישט איינזעצן און מען קען נאך צונעמען דאס קינד פון דיר ווייל די ביסט נישט גענוג א רעספאנסיבל טאטע די ברענגסט אים אין א פלאץ וואס איז דא א מענטש וואס איז מענטלי ריטארדעד. נאכדעם זאלסטו וואטשן, קיין גרויסע שולן זאלסטו נישט גיין, ס'איז איין שטיק זנות. ס'האט מיר איינער געזאגט אז אין בעלז געקומען דא געסט איז געווען דריי אדער פיר מאל אזויפיל מענטשן וויפיל זיי וואוינען אין מאנטריאל, ממילא איז יעדער פארלוירן געווארן. איז אז דו כאפסט א קינד דארטן, ווער וועט וויסן. די זעלבע אויך איז דא קומט אויף סאקמער, קאקמער קומען יעצט אריין טויזענטער מענטשן פון די גאנצע וועלט כאפן זאליקאס מיט ארויניקאס ספר תורה, ביי די ענד אוו די דעי איטס אמר נאר יאפין איינס נאכן

און וויאזוי איך קען יעצט גיין איינזעצן, ער כאפט נישט ער האט אים געהארגעט פאר די רעסט אוו היז לייף, און ער איז שוין געווארן א מעס מורדערער פאר אנדערע אינז, און נאכדעם איז אינסעסט טיים, ער גייט קודם קומען אריין אסאך מענטשן צום משפחה, ער קומט צום ברודער צום שוועסטער, ווען האט ער גערעדט לעצטע מאל מיט די ברודער און די שוועסטער קיינמאל נישט, אלל אוו א סאדען קומט ער, און דארט איז דא פריש פלייש יונגע קינדערלעך, און מען געבט אים אויבן צו שלאפן אינאיינעם מיט א קינד אין א צימער, העי, דעטס די ווארסט אוו טיימס, זאלסט נישט אריינלאזן א גאסט. מיין טאטע זכרונו לברכה פלעגט מיר אלץ זאגן אז ס'איז געווען ר' פנחס'ל קאריצער האט געארבעט אויף אמת, ער געארבעט זיבן יאר אויף אוועקצונעמען דעם שקר און זיבן יאר אויף אמת, נאך די פערצן יאר האט ער געזאגט אז ווען צו רעדן שקר זאל זיין אזא הארבע עבירה ווי גילוי עריות, דעמאלטס וועט משיח קומען. יעצט איז נעמליך צוויי זאכן, קודם כל, היינט איז רעדן שקר פונקט אזוי הארב ווי גילוי עריות, מען טוט ביידע, סאו משיח קען שוין קומען. נאכדעם איז דא נאך א זאך, ווען נישט אריינלאזן א גאסט צו דיר אין שטוב זאל זיין אזוי הארב ווי גילוי עריות וואלט אויך משיח געקומען, טאר קיינעם נישט אריינלאזן, דיין טאטן, דיין שווער, עניבאדי א חבר, נאובאדי, ער איז אין די גאס זאל ער שלאפן אין בית מדרש, אן א רחמנות, ווען נישט, קיינער וועט נישט רחמנות האבן ווען דיין קינדער ווערן א פגוע, און נאכדעם דארף מען זייער שטארק וואטשן, ס'טוט זיך דאך די גאנצע צייט, קומען פרעמדע מענטשן, שוועגערס, שוואגערס, גייט אריין מען קלאפט אריין מען גיי לייגט דאס עסן אויפן טיש מען טאר עס נישט לייגן ממש דארטן עס דארף האבן א היכר דארף עס אביסל אהין צוצושלעפן די אלע זאכן זענען היינט אויך שייך. ס'איז דא עפעס אן אייניקל פון ר' מרדכי פאלאטשעק ער איז געווארן יעצט א חתן מיט א מיידל און זיי זענען אויך אן אייניקל פון ר' זכריה ברוינער איך קען זיי נישט איך האב נאר געזען א פיקטשער ווי זי איז אריין גערוקט

איך זאל קריגן קענסער, איך זאל פייגערן, און מען זאל מיך פארברענען, איך זאל אפילו נישט צוקומען צו קבר ישראל. אפגעזאגט זיינס, און איך גיי אייך א מסביר געבן אזוי, פון שעלטעריי וועט גארנישט ארויסקומען. איך האב דיר געזאגט וואס דער אייבערשטער פארלאנגט, און אז דו וועסט נישט פאלגן, האט דיך דער אייבערשטער געשאלטן, נישט איך. און דו וועסט זען אז דו וועסט מאכן איסורי כריתות, עס קען זיין דו וועסט אויפפלאקערן אזוי ווי יענער חתן. בקיצור. ס'א ליטווישער קאלט מיך אפ, איר זענט גערעכט. ער האט יעצט אויך געמאכט א פיקטשער ווי ער פראפאוזט צו א כלה וויל יו מערי מי און ער שטייט ווייט פון מיר אפשר דריי פיר פיס קאלט ער מיך אפ ווי אזוי דארף מען עס טון זאג איך אים הער אויס טו וויאזוי דו ווילסט איי דאונט קעיר כאטש מען קען זיך נישט אנרירן נאכדעם זאג איך אים נאך א זאך זאל זיין זייער געווארנט ער האט א רינגל אין די הענט ווען דו גייסט נעמען די רינגל און געבן פאר די כלה טארסטו עס איר נישט געבן אין די הענט ווייל זי איז א נידה ס'איז נסכם ליהנות בו. און אפילו ווען דו רירסט עס נישט אן האסטו א פראבלעם, כל שכן נאך אז דו רירסט עס אן. בקיצור, זאלסט עס אראפלייגן און זי זאל עס נעמען. האט ער מיר מורא'דיג באדאנקט. ס'איז דא מענטשן וואס האבן רעספעקט פאר די תורה, און נישט געוואקסן אינעם סאטמארן גארביטש אז ציונות האט אונטערגעברענגט משיח און נאכדעם איז שוין נישט דא גארנישט. ביז די מדינה העט שטיין העט נישט זיין קיין משיח. אסאך מענטשן זענען געווען סורפרייזט פון אסאך זאכן. איינע פון די זאכן איז. אז דער אייבערשטער האט געזאגט. ועבדום וענו אותם ארבע מאות שנה. און נאכדעם וועל איך זיי ארויסנעמען. און אין חומש שטייט אז זענען געווען ומושב בני ישראל אשר ישבו איז געווען ארבע מאות ושלושים שנה, און למעשה זענען זיי נישט געזעסן נאר צוויי הונדערט און צען, הייבט זיך יעצט אן מען דארף פארשטיין פונקטליך וואס דאס מיינט צו משנולד יצחק. צו דער קושי השעבוד האָט משלים געווען, צו דער טאָג און די נאַכט האָט משלים געווען, הייבט זיך שוין אָן אַ גאַנצע אריכות, און דאָס איז שוין אַ פּסוק אין חומש וואָס יעדער פאַרשטייט, איז די אַלע אַנדערע זאַכן, די אַלע מדרשים, דאַרף מען וויסן וויאַזוי מען לערנט עס אָפּ, ווען ס'איז געזאָגט געוואָרן, אונז האָבן מיר איין גאָט, ציונות, דאָס האָט געהרגעט אַלעס. איך קען שטופּן אין תּחת פאַר יעדן קינד, ענד דעטס ווער ווי ווענט ראָנג, און אונז זעמער ראָנג און אונז גיימער ראָנג, און אונטיל ווי דאָנט סטרעיטן אַוט זעמער אויף צרות. ס'איז דאָ אַ וואָרט. ווארט פון ר' ישכר דוב, זייער א פאוערפול ווארט, ר' ישכר דוב האט אמאל געזאגט ס'איז געווען עפעס פסח, ערב שבת פסח, שטייט די גמרא זאגט אז משיח קומט נישט לא בערבי פסחים, פארוואס אידן האבן זיך געפלאגט אנצוגרייטן א סדר משיח העט קומען און יעדער גיין אויף ירושלים, ס'איז געווען אמאל אזא ערב פסח האט בעלזער רב געזאגט יעדער זאל זיצן אין שול מ'זאל זיך צוגרייטן צו ביאת המשיח, האט מען אים געפרעגט שטייט דאך אז ער קען נישט קומען ערב פסח ווייל אידן האבן אנגעגרייט. אויף פסח האט ער געזאגט ער קען יא קומען ווייל ס'איז שוין היינט אזא בחינה פון פיקוח נפש, ער קען שוין קומען נישט נאר ערב פסח און ערב שבת, נאר שבת אליין אויך, ס'איז פיקוח נפש. איי שטייט דאך אין די גמרא אז ער קען נישט קומען? האט ער געזאגט אויף דעם וועט קומען אליהו הנביא מיט משיח'ן און תיקו תשבי יתרץ קושיות ובעיות. משיח וועט אונז שוין די אלע מדרשים פארענפערן. ס'איז שוין אזא פיקוח נפש אז אפילו אום שבת קען שוין משיח קומען. ס'וועט זיין אן עני ורוכב על החמור ווייס איך נישט ס'איז שבת מ'טאר נישט רוכב אבער ס'איז גזירה וועגן שמא יחתוך זמורה אבער ער קען קומען ס'איז נישט קיין פראבלעם עניוועי. דאך אסאך צו פארענטפערן, דער משיח האט אסאך צום פארענטפערן, וויאזוי אזא לעזער בערלאנד א נואף איז זוכה געווען צו האבן אזויפיל.

האט ער נישט דעם זעלבן יעדן טאג נאכאמאל און נאכאמאל? האבן געזען אז ער זאגט עס האבן זיי געוויסט ס'מוז זיין ס'איז שלמה המלך. יעצט דער הייליגער רבי רבי זושא פלעגט זאגן אונז זאגן מיר יעדעס יאר אום ערב יום כיפור גיי מיר תשובה טון תשובה טון תשובה טון נאר מ'האט דאך אבער פאריאר אויך צוגעזאגט מ'האמיר ווידער געזינדיגט פלעגט ער זאגן אבער יעצט נעם איך מיך אונטער יעצט וועל איך עס טון איך מיין אז ר' מאטעלע פארציילט די מעשה יעדע ערב יום כיפור ביים טיש וואס ער האט געפירט. אבער

וואס איך וויל ארויסברענגען איז אז איך האב אזא מנהג ווען איך האלט א זאך איז נישט ריכטיג זאג איך עס איבער איי דאונט קעיר, מענטשן לאכן און ווייסט וויאזוי זאגט דארטן דוד המלך אז די יושבי שיכרא די וואס זיצן און טרינקען ביר אין די גאס לאכן פון מיר, יעדער לאכט פון מיר, און מענטשן זאגן ביסט דאך א משוגענער דו וועסט עס נישט דורכברעכן, דאך זאג איך יעדן אזוי וועל איך עס דורכברעכן האב איך דורכגעבראכן א זאך, וועל איך עס נישט דורכברעכן האב איך עס נאך מער ווי דורכגעבראכן ווייל איך האלט עס אין איין איבערזאגן כאטש איך זעה מען ברעכט עס נישט דורך, דער אייבערשטער וויל דו זאלסט זאגן דעם רצון השם, צו דו ברעכסט דורך צו נישט, דעטס אירעלעווענט, ווען א מענטש איז געשטאנען אין געטא און ער האט געוואלט מאכן א ברכה אויף אביסל וואסער, האט ער געדארפט קלערן, א מינוט ארום אויב מען מיך שיסט נאך, וועל איך האבן א ברכה לבטלה, איך האב נישט געהאט קענען טרינקען, איך האב נישט ארום געמאכט נאר האלב, עס ארבעט נישט אזוי, א מענטש דארף טון וואס ער קען, איך בין געווען אין ארץ ישראל יעצט איבער א האלב יאר, זיבן חדשים, און איינע פון די זאכן וואס איך האב געהאט איז מיט די אלע די פון גער דא, זיי האבן אויכעט נישט מער עס איז א פיפיק. איך האב מיט זיי אסאך איינגעטענה'ט ווייל. מיר ליגט נאך אין די ביינער אסתי וויינשטיין. זי טוט מיר נאך וויי. א אינגערמאן האט איר גענומען צו אלע בתי זונות און זי האט געוואוינט מיט יעדן ווייל דער מאן האט איר געהייסן און די סוף איז געווען אז ער האט זי איבערגעלאזט. ער האט איר נאך געסטראשעט אז ער גייט יעדן פארציילן. אונז האב מיר געהאט דא אין ברוקלין אויך אזא מעשה. א היימישער אינגערמאן האט גענומען זיין ווייב, אריינגעברענגט נאך א חבר און זיי האבן געוואוינט און זי האט געשריגן מ'טאר נישט און ער האט זיך אויסגעלאכט. און ער איז געפייגערט, ער איז נישט געווען זעכציק און ער האט געפייגערט, און זי לעבט, זי טענה'ט ז'איז געווען אן אונס, די מאן האט איר געזאגט מען מוז אזוי טון, און זיי פלעגן אויך פארן ווי ס'איז געווען אזאלעכע סווינגערס און מ'האט זיך געטוישט די ווייבער, עניוועי איז למעשה האב איך מיט זיי אסאך צאם געטענה'ט, איינע פון די זאכן איז געווען א שמועס וואס כ'האב געהאט, האט זי געזאגט אזוי, ווען א יונגערמאן ווען זיין פרוי קריגט די פיריעד, אורך בזמנו בא, עס קומט דער אומוועלנדיגער אורך וואס קיינער וויל אים נישט.

אזוי ווי איך האב געזאגט אזוי איז עס געווען. האט מיך יענער געפרעגט וויאזוי ווייסטו דאס, זאג איך דו זעסט נישט די גאנצע מרה שחורה ליגט אים אויפן פנים, דאס ביסל גליק וואס ער האט אין לעבן איז אז ער קען האבן סעקס מיטן ווייב און אז ער האט דאס נישט איז ער דאך טויט. דער האט געשריגן דער האט געהערט דער יא האב איך געפרעגט די גערע חברה וויל איך עפעס פרעגן די אינגערמאן גייט צוועלף טאג ארום אזוי ווי ס'וואלט אים געווען מתו מוטל לפניו פאק און וואס געשעהט זומער זומער ברויך ער נישט קיין ווייב. טאמער ס'איז געשעט לאמיר זאגן דאנערשטאג נאכט א ליל טבילה פארט ער נישט ארויס ווייל ער קען נישט אוועק גיין פון די ארבעט זיצט ער ביז פרייטאג און מוצאי שבת וועט מען גיין זיין אין די מקווה יעצט יעצט מוצאי שבת אז מ'גייט אין די מקווה איז זייער זייער א פיינע זאך איינס ס'האט הלכות ווייל ס'איז נישט געפאלן אויף מוצאי שבת אבער ס'איז נישט וויכטיג למעשה אבער. וואס איז געשעהן אז יעצט ווייגערט ער נישט נאכן ווייב? וואס ווייל ס'איז אוט אוו סייט איז אוט אוו מיינד? פונקט פארקערט, ריחוק מקום ברענגט אהבה, קוקטס נאך אין תניא, אין ליקוטי תורה און אין תורה אור, איז מסביר דער אייבערשטער האט אונז אראפגעשיקט דווקא אויף די וועלט ווייל ריחוק מקום ברענגט אהבה. די נשמה פלאקערט צוריק צו גיין. סאו למעשה פרעג איך זיי וואס געשעט זומער? זומער איז דאך א הייסע צייט, די שיקסעס גייען אנגעטון רחמנא לצלן, וויאזוי איז דאס אז ער ברויך נישט קיין ווייב? פרעגן זיי מיך נו טאקע וואס איז די ענטפער? זאג איך ווילסט וויסן די אמת'ע ענטפער? ער האט א ווייב, ער האט א ווייב דא, ס'איז דא גענוג זונות. כ'האב יעצט גערעדט וועגן די זאכן אויף איינע פון די וואטסעפפס, שיקט מיר איינער גראד אריין צו פינף מינוט דערויף אז ס'איז דא א. היימיש פלאץ, זוכסט א חבר'טע, זוכסט א פרוי, זוכסט א בחור, ס'איז א גאנצע ארגעניזעישן מיט א קלאב וואס זיי האבן הונדערטער מענטשן, זיי האבן, די וועלט איז נישט געווארן רואיג ווייל ס'איז געווארן זומער, און זיי האבן עס נישט געגלייבט, בקיצור, זיי האבן געמאכט זייערע ריסוירטש און זיי האבן געזעהן ס'איז אמת, קיינער איז נישט געמאכט פון צווייטן, יעדער האט א גוטן גראבן פעטן יצר הרע, און ביי יעדן טאנצט ער און זינגט און שפרינגט. עס איז דא חברה פון מיין עידזש וואס זאגן ביי זיי שטעלט זיך עס שוין נישט, אבער דער יצר הרע פלאקערט זיבן מאל אזויפיל, שבעה ככל חטאותיהם, סאו וואס זאל מען זיך נארן? קיצור דעי חברה האבן געמאכט גוטע האומווערק ווייל איך האב זיי געזאגט איך וועל ענק געבן אין תל אביב איבעראל ווי ס'איז דא היימישע חברה וואס זיי גייען ארום. פרעגן זיי פון ווי ווייסטו דאס? זאג איך איך וועל זאגן, איך טו אין טשיילד פראטעקשאן, און אין די זעלבע אפיסעס קומען אריין אז פרויען זאגן אז די מענער קומען אנגעשטינקען מיט דראגס און מיט וויסקי און ברויכן נישט קיין סעקס און עס איז א גרויסע שאנדע. בקיצור זיי האבן געטון זייער האומווערק גוט און זענען ארויסגעקומען אז דער גערער רבי האט געזאגט און ער האט עס טאקע געזאגט, ער האט געזאגט מען טאר נישט פארן מער אין קאנטרי. און דאס איז יעצט ארויסגעקומען שוין דריי חדשים נאכדעם וואס ס'איז צוויי חדשים וואס איך בין נישט דארט, קאלן זיי מיך אפ, זאלסט וויסן יו מעיד איט, זאג איך אים, אבער דו זעסט, איך וויל זיך קיינמאל נישט מייאש זיין, איך ארבעט שוין אויף דעם צוואנציג יאר, דער עולם זאגט דאס איז נישט דורכצוברעכן, מ'האט שוין ווינטער הייזער, מ'האט מ'האט מ'האט מ'האט, איך בין מסכים מ'זאל האבן, קענסט גיין מיט דיין ווייב אזוי ווי אין יוראפ מ'גייט צוויי וואכן. פארט מען אויף וואקאנצע הייסט עס געזונטערהייט, איך בין נישט דזשעלעס אז איינער אינדזשויעט זיך מיט זיין ווייב, איך בין נישט דא פאר דעם, עטס האטס א גרויסן טעות, איך זאג זאלסט דיך אינדזשויען ביז דאס מיט וועם, אבער איין זאך ס'מוז זיין דיין ווייב און זי מוז זיין ריין, און זאלסט שטופן נאר דארט ווי מען מעג, אין פיסק זאלסטו נישט שטופן ווייל דו מאכסט זי קראנק, זיי ווערן קראנק, זיי קריגן הערפיס מיט אנדערע זאכן, ווייל דארט איז דא אופען וואונדס איז עס הייקלער, און אין די מחילה זאלסטו נישט שטופן ווייל ס'איז נישט אויסגעהאלטן להלכה. אבער אין די וואדזשיינע? זיבן מאל א נאכט, איי דאונט קעיר, אבער מאך זיכער דו רייסט זי נישט אויף, מאך זיכער דו גייסט אריין איידל, און דאס וואס די מחנכים זאגן און זיי וויינען אהההה מען טאר נישט, דאס איז געזאגט געווארן פאר אן אנדערן דור, דאס איז געזאגט געווארן פון צוויי הונדערט יאהר צוריק אין צפת, דארט ווי דער ראשית חכמה האט געוואוינט, נישט דא ביי אונז, דאס זאלסטו ארויסלאזן ביי אונז. עניוועי,

יעצט מען קען נישט, שלאפט איין ביים דרייוו, מען דארף אויפשטיין פינעף פארטאגס, מען קען נישט ארבעטן א גאנצן טאג, ס'איז א שטות דאס צו זאגן אפילו. אהרן קען עס זאגן ווייל ער איז א רב, פארשטייסט, טאמער איז ער אויס, טאמער איז ער נישט אויסגעשלאפן, דאן גייט ער זיך לייגן א שינת הצהריים, הצהריים גייען זיי זיך לייגן אלע שקצים דרבנן, אין פרק ברכות שטייט אז דאס ציעט ארויס א מענטש פון די וועלט, אבער זיי מעגן, זיי זענען העכער פון די וועלט, איז למעשה. איז די בעסטע זאך מען פארט צוויי וואכן הי בי איש וביתו און מען טוט מען ענדזשויט זיך אלעס זאל זיין על טהרת הקודש און מענטשן פרעגן מיך זיי קענען פארן דארטן אבער זיי האבן נישט קיין מנין זאג איך די ברויכסט נישט קיין מנין אז די פארסט מיט דיין ווייב דיין ווייב איז דיין מנין סאיז דא הלכות אין מנין אויכעט מען דארף גיין ג' מיל לפניו און א מיל לאחריו און מער נישט יעצט אז די גייסט דארטן ווי די ביסט רעכנסט אויס וויפיל ג' מילן איז און די זעסט סאיז נישט דא קיין מנין זיץ ווי די ביסט און דאווען מיט דיין ווייב אינאיינעם. נעווער מיינד די קריאת התורה, ווייל פון די אלע זאכן איז נאך קיין גוטס נישט ארויסגעקומען. לאזט איבער די ווייבער און נאכדעם זינדיגט מען אוועק, און מען קריגט עידס און נאכדעם פייגערט מען אוועק. נאכדעם לויפט מען צום מונקאטשער פרעגן צו מען קען נוצן זיין מקווה, ווייל דער אינגערמאן וויל זיך דאך מקדש און מטהר זיין. איין נאכט צו שלאפן אליינס אינדערהיים אן א ווייב איז אסאך הארבער ווי צען טעג צו דאווענען אן א מנין. ווען דו פארסט מיט דיין ווייב און עטס פארטס אינאיינעם, איש וביתו. און אזוי ווינטש איך מיר א מזל טוב, ברוך השם אבי איך האב אויסגעפירט עפעס, כ'האב ברוך השם אסאך זאכן אויסגעפירט גוט, אבער דאס איז א מורא'דיגע מעידזשער ברעיק טרו, ווייל זומער איז געווען די גרעסטע זנות וואס איז דא. יעצט איך וויל רעדן אביסל וועגן קרייוועס, כ'האב מיך אונטערגענומען, ראשי ישיבות האבן מיך געקאלט אז. כ'מאך אזא פענאמענעל דזשאב זיי זאגן אונז זעמער ראש ישיבות, אונז קען מיר נישט אזויפיל אויפטון ביי די בחורים ווי איך קען. כ'האב מסביר געווען די ראש ישיבות פארוואס, ווייל א ראש ישיבה הייסט א העכערע מענטש, און זיי האבן צופיל רעספעקט פאר אייך. ביי מיר, איך בין אן עמך מענטש, ס'איז טייטש אזוי. אויב א ראש ישיבה גייט נישט זינדיגן מיט א שיקסע, נו, ער איז, ער זיצט א גאנצן טאג ביי די גמרא, ווי קען ער גיין זוכן א שיקסע אפילו? ער האט נישט די צייט, און ווען ער גייט זוכן א שיקסע אין די גאס פרעגט מען אים איינער ראש ישיבה וואס ווילט איר דא? אין אנטווערפן איז דא א איד קען שס ער איז א גאון עולם כ'ווייס נישט צו ער האט א דזשאב אלס רב צו נישט אבער איז א גאון עולם אין די ענד אוו די דעי איז דא מיט אים א מוראדיגע מעשה די מעשה גייט אזוי מען האט אים געטראפן ארויסקומען פון א בית זונות נישט יעצט אסאך יארן צוריק און דער וואס האט אים געטראפן זאגט אים מילא איך גיי דא נישט קיין פראבלעם איך בין דאך אן עמך מענטש אבער דו ביסט א ראש ישיבה קומסטו צו גיין זינדיגן מיט א שיקסע? ניין חלילה איך בין נישט געגאנגען זינדיגן מיט א שיקסע חס ושלום פרעגט ער נו וואס טוט איר דא? זאגט ער וואס הייסט איך בין געקומען דא דא איינער איך וויל אים מחזיר בתשובה זיין ווייל ער דרייט זיך דא צופיל דאס הייסט דאס איז די ראש ישיבה'ס א. איז במילא א ראש ישיבה קען נישט גיין זינדיגן אזוי ווי א באלעבאס. און אז מ'האט זיך אים גראד געכאפט, מילא אז ער קען נישט גיין זינדיגן ווי א באלעבאס, מוז ער דאך זיין ערליך, איז אז ער מוז זיין ערליך, איז נישט קיין וואונדער אז ער איז ערליך. מה שאין כן אן עמך מענטש, דאך אן עמך מענטש, ער באלאנגט אין די סטריט, און ער דארף זיך שלאגן מיטן יצר הרע, איז זאג מיר די רבנים, איר האט א מורא'דיגע השפעה, אונז זאג מיר עס נאך אין אייער נאמען, ווייל ס'מאכט א גרעסערן, ווי מ'זאגט, חיוב, אז דער אינגערמאן זאל זיך מאכן א חשבון, וועיט א מינוט, אז נחום ראזענבערג, זאגט עס און ער איז אין די גאס, מסתם קען מען עס ווי מען זאגט דורכמאכן, מיט אנדערע ווערטער מען קען זיין אפגעהיטן, עניוועי כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'דא א נייע זאך אז די בעלזער רעבעצן איז געווארן די בעלזער רב, מען זעט ווי דער בעלזער רב גייט דארטן שאפינג, ער האט אנגעקלאפט ערגעץ מזוזות ער גייט דארט שאפינג און די רעבעצן פירט טיש, אזא שאנדע, דאס איז כבוד בית בעלז, וואט א שעים. זי האָט נעבעך געהאַט אַ שווערן, אָ, יו נאָו, די יונגע יאָרן. זי האָט געהאַט אַ משוגענעם מאַן. דער בעלזער איז דאָך געווען אַ משוגענער, אַ טאָטל, אַ וועקאָ, אַ נערוון-קראַנקער. און ער האָט געוואָרפֿן אויף איר אַ הייסן ביגל-אײַזן. ער האָט איר געקאָפּעט און געשטויסן. זי האָט דאָך מיטגעמאַכט אַזעלכע יסורים. איך האָב דאָך געלערנט דעמאָלט אין וויזשניץ, ווען ער האָט חתונה געהאַט. ער איז דאָך געווען אַ לאָו-לײַף, אַ קראַנקער.

קיין זרע האט ער איר אויך נישט געגעבן, האט זי זיך עס געקויפט ביי אן אנדערן, די גמרא ברענגט דארטן אז רב טרפון איז געווען זייער א פעשער מענטש, האט זיך אנגערופן איינער, כ'קען זאגן אז דיינע קינדער זענען ממזרים, פארוואס, דו קענסט נישט אריינקריכן צו דיין ווייב מיט אזא בויך, סאו אפילו ווען ער וואלט יא געהאט געזונטע זרע, מיט אזא בויך אריינצוקריכן אינעם לאך די חמשה גאס, איז נישט מעגליך, נישט וויכטיג די אלע זאכן, ס'איז געווען א פארצרה'טע פרוי, אנשטאט זי זאל זיך גט'ן איז זי געווארן א היראו, א העלד, א צדיקת, און זי לויפט ארום אויפטון פאר אידישקייט. גערעדט. וואט א דעם שעם, זעצט זיך אראפ צווישן יונגלעך און בחורים, און דו ווייסט כ'וועל דיר זאגן, ס'שטייט אז מ'טאר נישט קוקן אויף אן אשת איש, זעט אויס רעבעצינס זענען עקזעמפט, אבער לאמיר זאגן אז יא, לאמיר זאגן אז רעבעצינס זענען עקזעמפט, אקעי, ווייסט וואס כ'וועל דיר שוין נאכגעבן, רעבעצינס זענען עקזעמפט, אבער מ'זעט דארטן ווי מ'זינגט די זמירות די קינדער, מ'זינגט דארטן אוי וויי אוי וויי שבת, זעט מען ס'דרייען זיך דארטן א פרוי, כ'מיין, זי איז מסתם די באלעבאסטע פון דעם הויז, און אירס א קינד, צו א טאכטער, צו א שניר, און נאך אפאר קינדער, דאס אלעס איז געווארן מותר לכתחילה, דאס איז כבוד בית בעלז, פוי אויף בעלז, דאס איז געווארן פון בעלז, נאר דער אמת איז, איך בלעים זי נישט, אז אין תל אביב האב איך אריינגעשיקט א שליח זאגן פארן רעבן אז מ' פעצלט מיט די קינדער און מען שטופט זיי אינעם מחילה, און ער האט געוואלט וויסן צו איך האב פאוער, צו איך האב א פול, פארשטייסט? מיט דעם ווענדט זיך דאך די גאנצע זאך היינט, אידישקייט האט נישט צו טון מיטן אייבערשטן. איך האב מסביר געווען פאר א אינגערמאן אמאל, איך האב אים גערעדט וועגן פארשידענע עניינים, זאג איך אים דו זעסט, למשל אז דו גייסט נישט מיט קיין, מיט קיין שיקסע, דו זינדיגסט נישט, איז נישט די פשט אז דו האסט יראת שמים, דו האסט פארן אייבערשטן גארנישט קיין מורא. דו ווילסט נישט עס זאל ארויסקומען, ווייל טאמער נישט וועט דיך דיין ווייב איבערלאזן, וועסט מאכן בזיונות פאר די קינדער, וועסט מאכן בזיונות פאר די אייניקלעך, אין די סאסייעטי וואו דו לעבסט ווילסטו נישט פארלירן, און אזוי ווייטער. מען דערציילט אמאל, דער הייליגער ריזשינער האט אמאל געפרעגט א איד, ער איז געקומען מיט א קוויטל, פרעגט ער אים, ווער איז מער, א רעבע צו חסידים? האט ער תופס געווען דער הייליגער ריזשינער זיין מחשבה, ער איז געווען עפעס אמאל אין א ווערטס הויז, ער איז געקומען צו פארן צום ריזשינער, און ער האט זיך מיישב געווען אז ער גייט.

חסידים דאס איז שוין געווען אן ערנסטע פראבלעם. איז די זעלבע דא אויכעט, מען דארף פארשטיין די זאך. ווען דו גייסט נישט זינדיגן איז ווייל דו האסט מורא פאר דיין ווייב פאר דיינע קינדער, עס האט גארנישט צו טון מיט יראת שמים. די זעלבע אויכעט דער בעלזער, ער רעכנט זיך צו נחום ראזנבערג האט א פול צו נישט, האט ער א פול מוז איך עפעס טון, האט ער נישט קיין פול האב איך אים אין דער ערד, אבער עס איז נישט דער אייבישטער, ער האט נישט מורא פארן אייבישטן, ער האט מורא פאר נחום ראזנבערג. ס'איז אזא שמוציגקייט די גאנצע זאך וואס איז געווארן פון חסידים, לויפט זי ארום און זי טוט און זי מאכט, ס'איז א מחיה, זי זינגט זמירות, זי בלאזט זיך די נאז א האלבע שעה, פוי פוי, און זיצן בעלזער יונגעלייט און זינגען דארטן פאר איר ניגונים, איטס סאו אגלי, איך וויל דיר זאגן, ס'איז גארנישט ווייניגער אגלי ווי די סאטמארע רעבעצן וואס האט זיך אריינגעשטופט צווישן דעם רעבן איבעראל ווי דאס איז זי דארט געווען. אויסער דעם וואס זי האט געעפנט דעם ארון קודש, אויף דעם איז דא וואס זאגן, אין דער היים איז אויך אזוי געווען, אז ס'איז געווען א גדול הדור, צו אפילו סתם א קראנקער האבן די פרויען, דאס שטייט מ'זאל רופן מקוננות פרויען וואס זיי קענען וויינען, אויף דעם בין איך איר שוין מוחל. אבער יעצט זאג איך קודם די גאנצע מיעל מארט פארוואס אין סאטמאר א כשר מיעל מארט איז נאר זי. ווען נישט זי האט דעם רעבן אראפגענומען די הויט פון פנים וואלט געווען א איד וואלט זיך נישט געטרויט צו עסן מיעל מארט מ'האט דאך אים געכאפט מיט הונדערטער זאכן. ער האט נאכגעשאסן פאר אנדערע. עניוועי יעצט איז ער אין דרערד כ'האף ער האט גענוג געלט דארטן זיך אויסצוקויפן. סא איז בקיצור וויל איך מורא'דיג מוחה זיין מיט דעם חאזעריי וואס מען טוט דא, ס'איז א חאזעריי וואס די וועלט האט עס נישט געזען, די רעבעצן טאר זיך נישט דרייען צווישן מענער, פאר פרויען, פאר מיידלעך יא, זאל זי זיין א רעבע, די רב גייט שאפינג ער קוקט דארטן ארום ביי איינעם אין הויז, די רב גייט שאפינג פורניטשער און די רעבעצן פירט טיש, זי הייבט אויף די הענט, ס'איז ברוך אלקינו שבראנו ל. כבודו, איך וואלט געגעבן אן עצה, איך האלט מען זאל נעמען א יונגערע רעבעצן, מען זאל נעמען איינע פון די שנירן וואס איז צוגעקומען אין בעלז, און איך האלט זי זאל זיך אויכעט אויסטוען דעם העמד ביז צו די ברא, און זי זאל זיך נעמען פירן טיש, ס'איז גארנישט קיין פראבלעם, אז דאס איז נישט קיין פראבלעם איז יענץ נישט קיין פראבלעם, ס'איז שוין גארנישט קיין פראבלעם. לויט וויאזוי די דורות גייען וועט עס נאך אמאל זיין, מ'זעט. שאלה איז נאר צו זי וועט קומען אן א העמד, צו זי וועט קומען מיט א ביקיני, דעטס אלל. עס איז א שאנדע וואס דא איז געשעהן. שוין יעצט האט מען דעם יו עס אטוירני איז א דעמאקרעט האט מען אים געכאפט אז ער האט פיר פרויען געשלאגן צו געפארסט צו גערעיפט מען ווייסט נאך נישט פונקטליך ער האט ריזיינד סאו דאס איז אמעריקע יעצט וואטשן צו ווען ס'וועט אריינקומען א דעמאקראט וועט מען אהערנעמען א מענטש ער זאל אויפמישן אלע שמוץ אויף דאנעלד טראמפ, און מיט אים איינזעצן, פונקט ווי מען האט יעצט גענומען מען זאל אויפמישן אלע שמוץ אויף די איראן דיעל, יעצט איז ס'געווארן א דזשיפסי א ציגיינערישע פארשטינקענע פאליטיקס, אבער איך האב הנאה ווייל די גאנצע זאך פארוואס מען האט זיך גענומען צו פאררעכטן די אלע זאכן איז ווייל אונז האבן זיך געשלאגן פאר די טשיילד פראטעקשן, ממילא איז שוין אריינגעקומען די טרעפיקינג און ווייסט וואס, איך ליין דא, ס'איז אנבעליוועבל. ס'איז דא בערך צוויי מיליאן קינדער וואס זענען ביאינג טרעפיקד אגענסט דעיר וויל. עטס געדענקטס מ'פלעגט פארציילן אז אין צאר'ס צייט פלעגט מען כאפן קינדער און מ'פלעגט זיי כ'ווייס נישט וואס טוהן. די זעלבע געשעהט היינט אויכעט, מיינטס נישט אז נישט. מ'כאפט קינדער, און היינט איז עס גוי'אישע קינדער, מ'פיקט זיי אויף. פון מאלדאווע איז זייער ארעם דארט, און מען געט זיי א כאפ אריין אין א וואגן, מען זאגט זיי צו מ'גייט זיי שיקן אויף גרויסע שטעט און זיי מאכן שיין פרנסה, און וויאזוי מאכן זיי פרנסה? זיי האבן דאך נישט קיין פאך, זיי קענען נישט קיין שפראך, איז אבער דא איין פאך וואס ס'דארף נישט קיין שפראך, א רעיפ! עס דארף נישט קיין שפראך, מען קען עס טון אומגערעדט אויך, און דאס איז וואס ווערט יעצט געטון מיט עטליכע מיליאנע קינדער ווארלד ווייד, און אלעס אפיציעל, די יו ען ווייסט פון דעם, נאר יעדער אינדזשויעט זיך אביסל, סאו עווריבאדי קיפס קווייעט, אבער ניין, ס'לאזט זיך נישט, זאלסט דיך אויסלערנען דער איד פירט די וועלט, וויבאלד אונז האמיר אנגעהויבן זיך צו שלאגן פאר קינדער רעכט גייט זיין קינדער רעכט אלל די וועי, יעקב חבל נחלתו, זאגט דער תניא, אזוי ווי א שטריק, ס'קען זיין צוואנציג טויזענט פיס, א מיליאן מייל, אז דו שאקלסט עס אונטן, שאקלט זיך אויבן, אונז האמיר דאס צו צושאקלט. דעיס גייט שוין דארן ביז משיח קומט, דא גייט מען מער נישט טון דעי אלע זאכן, טאטשן קינדער, כאפן קינדער, פארוואס? ווייל ס'איז א קליין קינד? עס איז נישט פראפערטי וואס מען קען מאכן ביזנעס ס'איז נישט דיין פראפערטי. ס'קען זיין ס'איז דיין קינד אבער ס'איז נישט דיין פערסענעל פראפערטי. יעצט איז דא נאך א מורא'דיגע זאך וואס איז געשעהן דא אויף ניינטינט' עוועניו ביי די פארק איז געקומען א מענטש האט זיך ארויס גענומען דעם פיפיק, און האט זיך אנגעהויבן צו רייבן און שלעפן און ס'איז דורך געגאנגען פרויען מיט קינדער ס'איז געווען א דיזעסטער. ס'איז דאך אין בארא פארק נו מעג מען דאך ווייל די רבנים האבן דאך געלייגט נחום ראזענבערג אין חרם סאו מ'טאר נישט רעדן פון דעם עניוועי די פרוי איז געווען א. דעם קארעידזשעס פרוי און זי איז אים נאכגעלאפן, זי האט געקאלט איר מאן אויפן טעלעפאן ווייל ראנינג, און ער איז געקומען פון די אנדערע זייט צו לויפן און מען האט אים געכאפט, מען האט אים אפריהענדעד און ער וועט יעצט דורך גיין די משפט ווייל זיי האבן היינט האט מען שוין נישט קיין מורא צו קומען פארט, ווער האט געזאגט מען זאל נישט קומען? דער קאסובער חזיר האט געזאגט מען זאל נישט קומען, ער האט שוין ארויסגעגעבן יעצט עפעס א ספר, ער האט שוין געקויפט גאט ביי די פיס, דער דר'ערטליגער, עניוועי למעשה איז געשען אז איך האב זיי געזאגט זאלן שוין נאכקוקן. וואט הי דאז אלל דעי פאר א ליווינג. איך בין געוואויר געווארן אז ער ארבעט אין א ישיבה, אין וועלכע ישיבה וויל איך יעצט נישט זאגן ווייל איך האב עס נישט פירסט הענד, און זוך מיר נישט קיין פראבלעמס, אבער ער ארבעט אין א וועל נאון ישיבה אין בארא פארק, סא ער אויב ער האט די קארעדזש און די גאטס זיך אויפצושטעלן אין א פאבליק פארק און זיך אויס מעסטערבעיטן און יעדער זאל זעהן, דאן טוט ער דאס אין די ישיבה אויכעט, ווייל נאך די ישיבה אז מען האט אים נישט געכאפט קען ער שוין קומען אינדרויסן, איז ממילא וויל איך ענק זאגן, ווערי ווערי סימפל. זענען מיר אויף גרויסע צרות, און אונז דארף מיר אראפלייגן די פיס פאר די אלע נחום קליינס און די אלע אנדערע שקצים, אונז טאר מיר דאס נישט צולאזן, און עטס זאלטס אנזאגן די קינדער, איך זאג ענק, ס'איז דא מענטשן וואס זיי האלטן אז איך רעד צו גרעפיק, הער מיט אהין, איך האב דא איינעם וואס ער שיקט מיר אריין א א אימעיל, און ער שרייבט מיר זיין נאמען, און ער שרייבט מיר זיין אדרעס, מען שעמט זיך שוין היינט נישט, שרייבט ער מיר אזוי.

איף דעי'ר דואינג וואט די בחורים אר דואינג? פליז לוק עט די טו ווידיאוס איי סענט יו ענד טריי טו סעיוו כלל ישראל ער ווייסט נישט אז איך האב דורך ראש השנה יום כיפור און סוכות איך בין דאך געווען אין רחוב יפו איבער א האלב יאר איך ווייס וואס גייט פאר אין רחוב יפו איך האב שוין געקענט יעדן בחור מיט יעדע זונה אוודאי איך ווייס וואס דארט גייט פאר ס'איז א סוד וואס דארט גייט פאר די ארגסטע גאס וואס איז דא. דאס וויל איך ענק זאגן. סא עטס האטס נאך ווייטער טענות אז וואס אז מען רעדט צו גרעבעדיג גרעבעדיג, ווען איך האב גערעדט פון אויסרייבן דעם פיפיק און סקומט ארויס די זרע, האבן רבנים געפייערט, זאג איך אים כ'האב ענק אין דר'ערד, קישטס א בער און לאזטס מיך אפ, איך ווייס וואס ס'פעלט אויס ווייל איך באקום די פידבעק פון די בחורים, איך וויל ענק זאגן ס'געווען אמאל מען האט זיך געקריגט וועלכס איז א בעסערע שיטה די אמעריקאנע צו די צו די רוסישע, האט ראנעלד רעיגען געפרעגט זייער א קלוגע שאלה, זאגט ער אזוי, איי וואד לייק טו העוו א ליסט אוו האו מעני פיפעל גאט קילד עסקעיפינג פראם די אדער סייד פון די פרייע וועלט אריין אין רוסלאנד ווען ס'איז געווען די וואנט פון בערלין, האו מעני פיפעל גאט קילד פראם עסקעיפינג פראם אינסייד ראשע טו די פרי ווארלד. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? וואס חידוש'ט עטס ארום? איך האב קיינמאל נאכנישט אפגעקאלט פון א בחור, דו ווייסט? איך האב געהערט דיין האטליין און כ'בין געווארן אזוי סעקסי און אזוי עראוזד און אזוי עקסייטעד אז ס'איז געקומען א קישוי און ס'האט ארויסגעפישט די זאמען, כ'האב עס קיינמאל נישט געהערט. דעם בריוו וואס ער שרייבט מיר, דאס הער איך טאג און נאכט פון בחורים. ס'איז דא אינגעלייט וואס האבן מיר געזאגט זיי האבן נישט געוואוסט ס'איז אן איסור. מיר האט דערציילט א אינגערמאן, זיין ווייב איז נישט געווען ריין, הי דידענט מיס אר, האט זיך אריינגעלייגט אונטער די דאכענע און האט זיך גוט אויסגעריבן. פארוואס? ווייל אזוי האט ער געטון אלס בחור. ס'איז געווען אמאל א בחור וואס האט חתונה געהאט אפאר יאר צוריק, און ווען זיין ווייב האט שוין געווארט א בעיבי, און זי האט זיך געוואלט אמאל אראפזעצן אינדערהיים, האט ער געגעבן א שלעפ אוועק די בענקל און זי האט געגעבן א פאל אראפ אויף די פלאר, און זי האט מפיל געווען. שוין, די פרוי איז אהיימגעגאנגען צו איר מאמע, זי האט געזאגט איך גיי מיט אזא משוגענעם מער נישט וואוינען. און פארטיג, געגאנגען צו זיין ראש ישיבה. און זי האט געטענה'ט איך וויל נישט וויסן, ער איז א משוגענער. האט ער געשריגן, איך האב דאך עס אין די ישיבה אויך געטון, פארוואס האט די ראש ישיבה נישט געזאגט אז מען טאר עס נישט טון? פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ער האט עס אין די ישיבה אויך געטון, האט ער געכאפט פארן ווייב און געשפילט געימס מיט איר. דאס איז די זעלבע אויך, דער בחור זאגט איך האב דאך מיך אויסגעריבן אין די ישיבה אויך, אז במילא ווען מיין ווייב איז נישט ריין, וואס זאל איך טון, זי זאגט זי איז נישט ריין טאר מען נישט. רייב איך מיך אויס אונטער די דאכענע. פארשטייסט וואס דא גייט פאר? ער כאפט נישט אז די גאנצע זאך וואס די פרוי איז נישט ריין, שטייט אין אלע ספרים אז מיט וויפיל מער קדושה מען פירט זיך אויף דעמאלטס בין איש לאשתו, אזוי ווערט איבעראל געברענגט אין די ספרים, אזויפיל מער האבן זיינע קינדער הצלחה ווען ער געבוירט זיי. דאס איז א זאך וואס דער אייבערשטער זאגט גיי נישט צו צו א גארטן וואו דו טארסט נישט און איך וועל דיר פאר דעם באצאלן. וואוילע קינדער, פון דעם אויסרייבן איז גארנישט, ביסט אויף צרות, טוסט וואס מען טאר נישט. על כל פנים, אוודאי אז ס'קומט אדער צו וואוינען מיט א נידה אדער זיך אויסצורייבן איז זיכער בעסער זיך אויסצורייבן, אזוי שטייט אין פתחי תשובה, באר היטב, ווען איינעם קומט א נסיון פון אן אשת איש און ער פילט ער גייט נכשל ווערן זאל ער זיך אויסרייבן, זאל מוציא זיין זרע על הארץ, אבער למעשה, דאס איז געמאכט א גדר אז דער אייבערשטער זאל דיר נאכדעם באצאלן פאר דעם, וואוילע קינדער מיט אלע גוטע זאכן, אבער אונז האבן קיינמאל נישט געלערנט די קינדער די אלע זאכן, האלט מען מיך אפ, ניין מען טאר נישט רעדן אזוי גרעפיק, גרעפיק, גרעפיק, וואט ע, וואס האט עטס א. שייני, און נאכדעם זאגט מען ארויף אונז טוט לייד פארוואס אונז האמיר נישט גערעדט אזוי, הא אז דו האסט יא געקענט רעדן און דו האסט מצליח געווען וואלטן מיר אונז זיכער מצליח געווען, אבער ס'איז נישט וויכטיג. שרייבן זיי אלע אז זיי האבן נישט געוואוסט מ'טאר נישט מוציא זיין זרע ביד, און ווער ווייסט וואס דאס איז, דארף מען יענעם זאגן, מען רייבט דעם אבר ביז ס'ווערט הארט און ס'שפריצט ארויס די זאמען, סאו יעצט ס'קומט א יום טוב, ס'גייט זיין אלעס פריי, נישט דא קיין חדר דארף מען וויסן, סיי פון אינדרויסן סיי פון אינעווענדיגע צרות, איז דא חדר איז דער רבי א חפץ חשוד, איז נישט דא חדר איז יעדער איד וואס דרייט זיך אין שיל א חפץ חשוד, דאווענטס אין קליינע שילן נישט אין קיין גרויסע, ווייל די גרויסע שילן זענען מורא'דיג מסוכן. היטס די קינדער און רעדטס מיט זיי אפן, נישט מען טאר נישט, מען טאר נישט אנרירן, מען טאר נישט טראכטן, מען טאר נישט רייבן דעם פיפיק, און ווען ער איז א קישוי אבר אז ס'וועט שפריצן זאמען דאס איז די גרעסטע עבירה דאס איז הורג הנפש. פיש, ווייל אין די זאמען ליגט א כח הילודה וואס מען קען פון דעם האבן קינדער, ס'ליגט פישעלעך שווימען ארום, און ס'איז זייער דעינדזשערעס דאס צו טון, ווייל דאס רעגט דעם אייבערשטן אויף און ער ווערט זייער ווילד, זייער זייער ווילד, און דאס זאלט עטס אבאכט געבן און זאגן די קינדער, נישט קיין פראבלעם צו רעדן גרעפיקס, בעסער זאלן קענען גרעפיק ווי זאלן גארנישט קענען. כ'האב געוואלט זאגן, כ'האב ארויפגעלייגט אויף די אלע וואטסאפס אז די רעבעצן, די שיקסע, טפוי, די בעלזער רעבעצן האט געפירט טיש, מ'האט געזינגען, הער איך זאגן, בעלזער חסידים האבן מיך אויפגעקאלט, דו ווייסט פארוואס דאס איז געווען? ווייל דער רב האט געכאפט א נערוון בראך, ער איז דאך נישט נארמאל, ער איז דאך א קראנקער משוגענער, ווען ס'כאפט אים אן די נערוון פארט ער זיך אלס אפרוען דארטן אין זיין הויז אין טעלזסטאון, און ער האט נישט געוואלט קומען, וואס שלעפט מען אים? וואס האסטו אויפגעטון אז מ'האט אים געשלעפט? וואס איז געווען די חכמה צו ווייזן פאר סאטמאר אז ער קען קומען אויף מאנטריאל? און א באנדע משוגעים דאס אלעס וואס איר זענט שלעפט ארום אזא איד? עניוועי, מיט דעם קענט עטס אויך זעהן וואס חסידות איז. דער רבי קען זיין טויט משוגע און מענטשן וועלן אים נאכלויפן און זאגן אז דאס איז משיח און וואס ער זאגט איז ממש וואס דער אייבישטער זאגט ס'איז דער דבר השם און עט די ענד אוו די דעי איז ער נעבעך א סקרוד אפ מען. און א גוטן און א פרייליכן שבת.